א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בהר בחוקותי אין חוץ לארץ און בחוקותי אין ארץ ישראל. איך וואלט זאגן אז דער שיעור עט אויך זיין לכבוד שבועות ווייל די אנדערע וואך שבת במדבר איז ערב שבועות, איז אפילו ווען מ'עט ארויפלייגן א שיעור מיטוואך, נישט זיין ווען עס צו הערן ווייל עס וועט זיין מיטוואך דאנערשטאג און פרייטאג איז שוין ערב שבועות איז במילא צוצוגרייטן דעם עולם לייג איך ארויף די וואך שוין א חלק וועגן וויאזוי מען גרייט זיך צו צו שבועות און ס'עט זיין צוויי דרשות איין דרשה עט זיין די הייליגקייט פון יום טוב און איין דרשה עט זיין וויאזוי מען זאל אפהיטן די קינדער עס קומט אזא יום טוב ס'איז נישט דא קיין חדר און אזוי ווייטער סאו דער שיעור וואס איך גיי יעצט. צו רעדן גייט זיין וועגן דעם הייליגקייט פונעם יום טוב. יעצט דעם שבת בענטשט מען אויכעט ראש חודש סיוון, סיוון דאס איז דער גליקליכער חודש וואס דער אייבערשטער האט געווארט צו געבן די תורה פאר די אידן, מען וועט באלד רעדן פונעם הייליגן אור החיים הקדוש,

יעצט די קללות פון תורת כהנים האט עזרא הסופר מתקן געווען ער איז געווען א כהן אויך מתקן געווען אז מען זאל דאס ליינען פאר שבועות. זאגט די גמרא מאי טעמא וואס איז דער טעם כדי שתכלה שנה וקללותיה זאל זיך אויסלאזן דאס יאר מיט אירע קללות קומט דאך יעצט אויס אז יעצט איז כאילו ס'איז א ראש השנה ס'איז דא א ווארט פונעם הייליגן קאצקער ווי גרויס איז דער הייליגער יום טוב שבועות אז דער אתה נגלית

אזוי זאגט תוס'. תוס' זאגט אז ס'איז א ילמדנו אין פרשת יתרו, אין אדם רשאי לקרות בתורה עד שיסדר הפרשה ג' פעמים. איז למעשה זאגט אבער דער תוס' א מורא'דיגע זאך, אז וועגן דעם ליינט מען במדבר סיני פאר שבועות, ווייל ס'זאל נישט אויסקומען, אז בחוקותי מיט די קללות זאלן זיין ממש פאר שבועות. און נאר ס'זאל זיין א הפסק מיט פרשת במדבר, זאגט ער וועגן דעם אז מ'זאל נישט מסמיך זיין נאנט שטעלן די קללות פון פרשת בחוקותי צו דעם הייליגן יום טוב שבועות. ממילא איז דא נאך א סדרה וואס מען לייגט אריין וואס דאס איז במדבר, און אזוי שטייט אויך אין שלחן ערוך סימן תכ"ח סעיף ד', און די לבוש שרייבט צו נאך א אינטערעסאנטערער לשון, ווייל אויב מען וועט ליינען די תוכחה נאנט צום יום הדין, און דאס איז דאך ראש השנה, פאר פירות, עט דער שטן קענען חלילה מקטרג זיין, האלט מען דעם שטן ווי ווייט אוועק מען קען. יעצט איז דא אזא מנהג ווערט געברענגט אז מען זאל מעביר סדרה זיין דווקא אין א בית מדרש די קללות סיי דא ביי די בחוקותי און סיי דא ביי די קללות פון פרשת כי תבוא איז זיי זאגן א רמז ווייל ס'שטייט אין תרגום יונתן אויפן פסוק וילך משה וידבר את כל הדברים האלה, איז שטייט דאך דארטן אז משה רבינו איז געגאנגען און ער האט גערעדט די אלע שארפע רייד, די קללות, זאגט דער תרגום יונתן ואזל משה למשכן בית אולפנא, אז משה רבינו איז געגאנגען צום משכן וואס דאס איז געווען א הויז וואס מען האט געלערנט תורה, אזוי זאגט דער תרגום יונתן, יעצט איז במילא. ווען מען וויל זאגן מוסר פאר אידן דארף מען עס טוהן אין א בית מדרש, פארוואס? ווייל אויב ס'איז א מקום תורה, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן די תורה וחי בהם, זאל מען קענען ממשיך זיין אפילו מען האט געזינדיגט, מען זאל קענען ממשיך זיין, ס'האט מיר איינער יעצט פארציילט אויך אז. ער האט געארבעט אין אן אפיס און איז נכשל געווארן מיט א בעילה אסורה, על כל פנים איז ער געגאנגען אויף ארץ ישראל צו דעם גרויסן ליטווישן רב, ראש ישיבה, הרב שטיינעמאן, און ער האט עס אים פארציילט, האט אים הרב שטיינעמאן געזאגט אזוי, דו האסט געטון א געפערליכע עבירה. נאר וואס אז דו'סט דאך מדבק זיין אין תורה און דו'סט אלץ מוסיף זיין נאך תורה און נאך תורה טוט דער אייבישטער מוחל זיין ווייל בסוף כל סוף זאגט ער דער אייבישטער האט דאך אונז געגעבן א יצר הרע און ער האט אונז געגעבן א תורה וואס מיט דעם קען מען מתקן זיין אלעס און מיט דעם קען מען זיך שלאגן מיטן יצר הרע זאגט ער אבער נישט אומזינסט ווערט אנגערופן יוסף הצדיק צדיק יסוד עולם ווען יעדער זאל דאס קענען עומד זיין אין א נסיון דאן וואלט יוסף הצדיק געווען א קליינער מיוחס.

איז אינאיינעם אז מען זאל מקבל זיין די תורה און מעביר סדרה זיין די פרשות אין א בית מדרש און מ'עט אינזין האבן זיך מקבל צו זיין עול מלכות שמים בשם כל ישראל העט מען געהאלפן ווערן און דער אייבישטער העט אונז מוחל זיין לא על ידי יסורים וחולאים רעים חס ושלום. יעצט ס'איז דא אסאך מנהגים, איך האב גראדע געדאווענט פאר יארן אין א בית מדרש, עס איז דער ליובאוויטשער בית מדרש, דארט איז דא דאכט זיך מיר דער מנהג געווען ביי די קללות פון. פרשת כי תבוא, אז קיינער איז נישט עולה. יעצט, ס'דא אין משנה ברורה אין סימן תקכ ח, סעיף קטן י ז, ברענגט ער, יש נוהגין שהשליח ציבור הקורא בעצמו עולה לקריאת התוכחה, והוא מנהג נכון, אז דער וואס ער ליינט, ער איז עולה. זאגט ער ויש נוהגין לשכור אחר שיעלה לתוכחה, מ'דינגט איינעם און אים וועט מען אריינפאנטשן. בקיצור. אזוי שטייט אין די תשובות פון צמח צדק הקדמון, סימן נ ו, און אויך אין שאלות ותשובות הר הכרמל. יעצט, אין אנדערע פלעצער איז מען זיך נוהג אז פון ואם לא תשמעו לי האט מען געליינט אן א ברכה פארדעם און נאכדעם, ס'הייסט נישט קיין פאר ברכה נישט קיין נאך ברכה. יעצט ווערט געברענגט אין ספר חסידים סימן תשס ו, אז די ראשונים האבן עולה געווען אן עם הארץ פאר די תוכחה, פארוואס? ווייל קודם כל ס'זאל נישט זיין קיין אדם חשוב וואס ער איז עולה פאר די קללות, און צווייטנס אז ער זאל נישט פארשטיין וואס מ'זאגט, ווארעם א איד וואס ער הערט דעם דבר השם ווען מ'ליינט כאפט דאך אים א פחד. יעצט די מהריל אין הלכות קריאת התורה שרייבט אז ביי די תוכחות אין סדר בחוקותי פלעגט מען אויפרופן יעמוד מי שירצה. ווער ס'וויל. האט דער מהריל געזאגט אז דאס איז נישט קיין גוטער מנהג מ'זאל אויסרופן א מענטש מיט א נאמען אזוי ווי ביי די אלע פרשיות זאגט ער אזוי דווקא ביי די קללות פון משנה תורה וואס דאס איז געזאגט געווארן ביחיד בלשון יחיד אלעס דארטן זאגט מען מי שירצה ווער ס'וויל קען עולה זיין מה שאין כן דא וואס אלעס איז דאך בלשון נוכח ממילא רופט מען אויף א מענטש. יעצט אין דרכי משה אין סימן קל"ט סעיף קטן א' זאגט מ'איז זיך נוהג צו רופן ביי די ביידע פרשות יעמוד למי שירצה, ס'הייסט נישט אזוי ווי די מהריל וואס ער מאכט א חילוק צווישן די ליינען פון פרשת בחוקותי און די ליינען פון פרשת משנה תורה, נאר ער זאגט ביי ביידע זאל מען זאגן יעמוד מי שירצה. און אזוי פסק'נט אויך אין תכ"ח סעיף ו' אז ביי די תוכחות נוהגין שלא לקרות אחד בשמו לעלות אלא קורין מי שירצה, און אזוי שרייבט אויך דער ביאור הלכה דארט אין דיבור המתחיל בשמו, אז ס'איז משמע אז מ'זאל זאגן יעמוד מי שירצה. בקיצור, און דער ביאור הלכה זאגט ס'געפעלט מיר נישט מחדש צו זיין אזא ענין וואס ער זעהט נישט קיין טעם דערין. זאגט ער אז קען זיין די כוונה פונעם רמ"א איז אז מען זאל נישט רופן סתם איינעם ביי נאמען ער זאל עולה זיין, נאר ווען ער ווייסט אז לכתחילה האט ער מסכים געווען עולה צו זיין די עליה, אבער נישט יעמוד מי שירצה מיינט ווען מען זאגט יעמוד מי שירצה, ניין, מען שמועסט דאך דורך מיט יענעם, און אז יענער איז גענוג פארשטענדיג וואס מען ליינט פארן, און ער זאגט ס'הארט מיך נישט. דעמאלט זאגט מען אים ביי נאמען ער זאל עולה זיין. און אזוי שטייט אין אסאך אחרונים אין מקור חיים פון חוות יאיר אז מען איז זיך נוהג אין סימן, עס איז אין סימן קמ"ו סעיף ב' אז מען איז זיך נוהג מייחד צו זיין א מענטש וואס ער איז עולה לתורה און מען זאגט אים, און נאכדעם זאגט מען אים אז ער זאל ביי נאמען ער זאל עולה זיין יעמוד דער און דער. יעצט, דער מהריל ברענגט אין הלכות קריאת התורה אז ס'איז געווען אמאל.

אז האט ער נישט געוואלט ער זאל עולה זיין. יעצט ער שרייבט אויך דער מהריל אז ס'איז געווען א מנהג אין מאגענצע, מאגענצע דאס איז א דייטשע שטאט, דארט פלעגט מען זיך אויסנעמען מיטן שמש ווען מ'האט אים געדינגען, ווען מ'האט אים געהייערט אז ער זאל שמש, האט מען זיך אויסגענומען אז טאמער מ'וועט נישט טרעפן איינער וואס וועט וועלן עולה זיין פאר די תוכחות, וועט ער מוזן עולה זיין. זאגט דארטן דער מהריל פארוואס א געדינגענעם שמש איז גרינגער, זאגט ער ווייל דער טעם איז ווייל וויבאלד מען האט אים געדינגען הייסט עס נישט אז ס'גייט אויף אים די קללות, ס'איז א כלליות'דיגע זאך. און דער מגן אברהם אין סימן תכ ח סעיף קטן ח ברענגט צו אז דער מהריל האט מקפיד געווען אויף ווער ס'האט עולה געווען פאר די תוכחה זאגט ער אזוי. דדוקא שמש ששוכרין אותו אין קפידא אזוי זאגט דער מגן אברהם. יעצט ס'דא א מנהג פון אסאך קהילות אז מ'פלעגט געבן געלט פאר די עליה, מ'האט געדינגען א מענטש ווער ס'וויל עולה זיין האט מען באצאלט אפאר טאלער, אזוי שטייט אין שאלות ותשובות צמח צדק סימן נ ו, דאס איז די צמח צדק הקדמון, און אויך אין שאלות ותשובות הר הכרמל סימן י ב, און דער ביאור הלכה ברענגט צו אז ס'איז ריכטיג אז מ'זאל אזוי טון. און אויך אין שאלות ותשובות שואל ומשיב אין תליתאה חלק ב' תשובה קע ז איז מתיר אז מען מעג דאס טון און ס'הייסט נישט קיין שכר שבת ווייל לכאורה טאר מען דאס נישט טון ווייל ס'הייסט א שכר שבת. יעצט די משנה ברורה אין סעיף קטן י ז זאגט אויף אסאך פלעצער איז מען זיך נוהג אז דער בעל קורא ער רופט עס אן שא שליח ציבור הקורא אבער דאס מיינט נישט דער שליח ציבור מען מיינט דער בעל קורא הייסט דא יעצט דער שליח ציבור ער איז עולה און דער משנה ברורה ברענגט ונכון הוא אז דאס איז ריכטיג. יעצט ס'איז דא א ספר פתחי עולם אויפן שלחן ערוך זאגט ער אזוי די תוכחות פאר שבועות, אויב מען רופט אויף א מענטש צו א ספר תורה עולה צו זיין זאל ער עס אליינס ליינען. כ'בין געווען אמאל כ'האב געמאכט א מקווה אין ספעין האב איך געזען א אינטערעסאנטע זאך ס'איז געווען אדער אין מאלאגא אדער אין סאוטה כ'געדענק נישט ווי ס'איז געווען דארטן גייט אזוי ס'איז נישט דא קיין בעל קורא מען רופט אויף א מענטש, מען זאגט אים נישט אן פרייטאג אז ער גייט עולה זיין לתורה, מען גיבט א רוף אויף יעמוד דער און דער און ער שטעלט זיך צו און ער נעמט זיך ליינען. האט מען מיר געזאגט אז דער מנהג איז שוין אלט אפאר טויזנט יאר, ס'איז מתקן געווארן, כדי מען זאל מעביר סדרה זיין און יעדער זאל זיין איינגעבינדן מיט די תורה און ער זאל וויסן ער האט אן אבליגעישאן צו וויסן וואס מען ליינט און ווען מען ליינט עס במילא, האט מען קיינמאל נישט געזאגט פאראויס וועם מען גייט עולה זיין לתורה, מען האט אויפגערופן איינעם און יענער האט עולה געווען און דעמאלטס האט ער געמוזט אנהייבן צו ליינען, ממילא האבן זיי געקענט איבעראל ליינען ווי מען האט זיך צוגעשטעלט, איז למעשה זאגט דער ספר פתחי עולם זאגט אז דער וועם איז עולה דער זאל קענען ליינען, סאו זעט אויס אז יעדער האט זיך געדארפט אויסלערנען די פרשה, טאמער האט ער באקומען אן עליה וועט ער עס מוזן אליינס ליינען, יעצט. דער מגן אברהם אין סעיף קטן ח זאגט בשם פון כנסת הגדולה אז די מנהגם היא שהחכם עולה לתוכחות דאס איז די בעסטע זאך פארוואס ווייל ווער איז שולדיג אז כלל ישראל איז אפגעפארן נישט די רבנים נישט די תלמידי חכמים זיי לערנען דאך אונז נישט א רב קען מיר זאגן ס'איז נישט דיינע ביזנעס ער גייט פאר משכב זכר אין יעדן חדר דו ביסט נישט קיין רב ממילא איז וואס דען איטס נאט מיי ביזנעס. סאו דארפן זיי געבן די תוכחות ווייל זיי זענען שולדיג אתם המיתם את עם השם און אזוי שרייבט אויכעט ר' חיים וויטאל אין שער הכוונות זאגט ער אזוי דאס איז די לשון בפרשת בחוקותי ראיתי למורי ז"ל אזוי ברענגט די ר' חיים וויטאל אויף אז ער האט געזען דעם אר"י הקדוש שעלה ביום השבת ההיא, ער האט עולה געווען דעמאלטס שבת אין פרשת בחוקותי, בפיו הקללה של פרשת בחוקותי כדרך שנוהגים חכמי קהילות כמנהג ספרד, און ער האט אליינס געליינט די תוכחה. ס'האט דעם יו ט געגעבן דעם צוויי זאכן, קודם האט עס געגעבן פארן גדול אזוי ווי מיר האבן פריער גערעדט אז מ'זאל אויפרופן דווקא א גדול ווייל. דער גדול איז דאך דער מנהיג, איז ער זאל הערן די תוכחות, און נאכדעם האט די צווייטע זאך האמיר געזאגט אז ווער ס'זאל עס ליינען אז דער וואס איז עולה זאל ווערן דער בעל קורא, איז אזוי האט דער אר"י הקדוש געטוהן, און ער זאגט אז דאס איז אזוי ווי מען האט זיך נוהג געווען די חכמי קהילות ביי די ספרדים. יעצט, כ'האב פריער אויך געזאגט ס'איז דא א וועג אז מען זאל זאגן די פרשה אן א ברכה פון אנפאנג, כ'האב ווען געזאגט כ'מיין פאראיאר האב איך געדאווענט אין א שול פון ליבאוויטש און זיי האבן אזוי זיך געפירט, יעצט די ליקוטי מהרי"ח. איז ער ער ברענגט דעם מנהג און ער זאגט אז ס'איז נישט ריכטיג מען זאל אזוי טון ווייל טאמער נישט פעלט דאך א חלק פון די קריאת התורה מיט א ברכה. יעצט אין שאלות ותשובות הר הכרמל פון שנת תקמ"ב אין סיעף ב י ב איז ער זאגט ער אז מען מעג יא אזוי טון און ס'האט נישט קיין שום חשש ער זאגט נאר אז מען זאל פראבירן אנצוהייבן מיט א פסוק פריער יעצט אין שאלות ותשובות צמח צדק דער קדמון. נישט די לובאוויטשע, אין סימן נ"ו שטייט אז מ'מעג אנהייבן פון ואם לא שישמעו לי ווייל דאס הייסט נישט קיין קללות, ביז דעם פסוק אף אני איז דאך נישט קיין קללות, איז במילא מ'הייבט אן ואם לא שישמעו לי איז אלעס זייער גוט. יעצט די מגן אברהם אין סימן תכ"ח אין סעיף קטן ח רעדט אויכעט פון דעם, אבער איך וויל נישט יעצט מער אריינגיין, איך וויל נאר טאטשן אזוי מ'זאל וויסן יעצט.

און ס'שטייט אין די גמרא מסכת שבועות דף ל"ו עמוד א אז מ'טאר נישט זאגן א לנוכח פאר א חבר א קללה אפילו דרך למידה, אפילו דרך למידה טאר מען נישט זאגן א קללה פאר א חבר, ממילא זאגט ער אז מ'זאל מורא'דיג מקפיד זיין. יעצט אין ספר אמרי נועם חלק ב' תשובה ב' ברענגט ער אז דער הייליגער ראפשיצער רב האט זיך נוהג געווען נישט אויפצורופן קיין שום מענטש נאר דער בעל קורא, דאס געליינט אן א ברכה, און אזוי האט מען זיך נוהג געווען אין אסאך פלעצער. יעצט למעשה, איך בין געווען, איך פלעג פארן אייביג, איך בין געווען א בחור אין די ישיבה אין וויזשניץ, און מען האט געגעבן פאר די וואוילע בחורים א בית הבראה, מען זאל זיך אפרוען נאך לערנענדיג א גאנצן זמן זייער שטארק. פעסט. נו, וואס האב איך געטון? איך האב געזאגט איך וויל מיין בית הבראה זאל זיין אין מלון גלי צאנז, ווייל דארט האט מען געהאט דעם קלויזנבורגער רב, מ'האט געזען אן עבודה, אזוי האט צוגעגאנגען צו א שבת, אזוי האט אפגעפירט א שבת, ס'איז געווען א נחת צו קוקן. איז קלויזנבורגער רב פלעגט זאגן אז מ'דארף נישט קיין מורא האבן פאר די אלע קללות, די אלע קללות זענען ברכות, ס'איז נאר באהאלטן, דער אייבערשטער האט אונז ליב, און ער פלעגט וויינען, ער האט אזוי געוויינט, געדענק איך איינמאל האט ער געליינט, ער האט געליינט די תוכחה.

עולה געווען געהעריג, פלעגט ער זאגן דאס איז אלץ ברכות, מען דארף עס נאר דערהערן, דער וויזשניצער רבי האט געזאגט, שטייט ואכלתם בשר בניכם ובנותיכם, זאגט ער, וואסערע א ברכה קען דאס זיין? דער אייבערשטער זאגט דו וועסט עסן דאס פלייש פון דיינע קינדער און פון דיינע טעכטער, האט דער רבי געזאגט, די ברכה ליגט אז וועסט קענען עסן פלייש ביי דיינע קינדער און ביי דיינע טעכטער, זיי וועלן זיך אלע פירן אידיש, און זיי וועלן אלע האבן א כשר'ע קאך. זאגט ער די תורה, ואכלתם בשר בניכם ובנותיכם, זאלסט קענען עסן פלייש ביי דיינע קינדער, דאס איז א זאך וואס היינט קען מען ליידער נישט, קיינער קען נישט עסן, נישט נאר די קינדער, די טאטעס האבן אויך נישט קיין כשרות פון פלייש, באט עניוועי, אין די חסידישע מקומות האט מען נישט מקפיד געווען אויף די זאכן, און מען האט עולה געווען געהעריג, מען האט נישט געמאכט פון דעם קיין אישו. יעצט, טאמער האט מען יא איינעם געגעבן אן עליה,

וועם מען האט אויפגערופן זאל זיך זיכער נישט מונע זיין פון עולה צו זיין און מאכן א ברכה, ווייל די אלעס איז נאר תוכחות און נישט קיין קללות, אזוי זאגט דער ספר חסידים סימן תשס"ו. יעצט דער ספר נוהג כצאן יוסף ברענגט ער צו פונעם ספר עץ חיים אויף משניות אז ער האט זייער אסאך מוסר געזאגט אויף דעם, מענטשן וואס זיי האבן מורא עולה צו זיין לתורה, ער זאגט אז ס'מאכט זיך אסאך מאל מ'האט אויפגערופן איינעם ער וויל נישט עולה זיין זאגט מען א צווייטן זאל גיין און א דריטער און א פערדער און זאגט ער אפילו מ'רופט אים נישט אויס מיטן נאמען ס'טוט זיך אפ א בזיון כבוד התורה זאגט ער די אלע זאכן איז אסאך הארבער ווי מ'זאל עולה זיין און מ'זאל הערן די אלע קללות. יעצט, ער זאגט, אין ספר פתחי עולם ברענגט ער צו פונעם ספר החיים, ספר החיים דאס איז געווען דער ברודער פון מהר"ל פון פראג וואס האט געמאכט אויף חומש אויף רש"י א פירוש, איז ברענגט ער דארטן אז כ'האב געהערט פון איינעם פון א זקן אין די קהילה אין ווארד, כ'ווייס נישט ווי דאס איז, דאס איז ערגעץ אין פראג. אז די שבת פון די פרשה פון די תוכחה איז געשטאנען דער ספר תורה אין די שטאט ענדווארט מיט א בזיון אפאר שעה ווייל ס'איז נישט געווען קיינער וואס האט געוואלט עולה זיין צו די תורה איז געווען דארטן אן אלטער זקן וואס ער האט געזאגט תמהני איך ווינדער מיך אם לא תחרב ישיבה קהילה זו צו ס'וועט נישט חרוב ווערן די ישיבה מיט די קהילה זאגט ער וכן היה און אזוי איז געווען כי באותו שנה דעם זעלבן יאר איז נתבטל ישובה ס'איז די גאנצע ישוב נעבעך בטל געווארן, שרייבט ער אז ער האט געזעהן אז דער רבי רבי שמואל פון אסטרא האט געשריבן ווען דארט וואלט געווען א מניעה פון די מענטשן פון עולה זיין וואלט ער אליין צוגעגאנגען און וואלט עולה געווען, און אזוי שרייבט אויך די משנה ברורה אין סימן תכ"ח סעיף קטן י"ז אז אויב מען האט אים גערופן דעמאלטס דארף ער זיכער עולה זיין, זאל חלילה נישט מאכן א ווי מען זאגט קיין חוזק. זאגט ער, דער עונש ווער ס'איז נישט עולה לתורה ווען ער דארף עולה זיין איז אז מ'איז מקצר זיינע טעג, איז ממילא דארף מען זיך נישט מורא האבן ווייל שומר מצוות לא ידע דבר רע. יעצט דער ביאור הלכה ברענגט אויך אין סימן תכ"ח אין סעיף קטן ו' דיבור המתחיל בפסוקים זאגט ער, כ'האב געזעהן, א גאנצע שערוריה אין אסאך שילן וואס ווען מען קומט אן צו בחוקותי און פרשת כי תבוא זאגט ער דאס איז דער לשון אין קורין בתורה בשבת זו מ'ליינט אינגאנצן נישט קיינער וויל נישט עולה זיין ליינט מען נישט זאגט ער וכמה רעות עושים זיי טוען אסאך שלעכטס אחד אין שאין מקיימים קריאת התורה שהיא תקנה קדומה מימות משה רבינו, ווייל משה רבינו האט מתקן געווען די קריעה פון שבת, וגם הוא טעות מעיקרא, דכי מפני שאין קורין בתורה ואין רוצין להביט בתוכחה בטוחים אנו שלא יחול עליהם התוכחה, ס'איז דאך אזוי זיס דער הייליגער חפץ חיים, ווייל די ווילסט נישט קוקן די תורה און די ווילסט נישט הערן די קללות וואס די תורה געבט מיינסטו אז ס'וועט אין דיר גארנישט מקוים ווערן? זאגט ער ודומה זה הדבר לאחד שהתרו בו מכיריו שלא ילך בדרך ההיא שהיא מלאה בורות, צו איינעם וואס א חבר האט געווארנט גיי נישט אויף דעם וועג ווייל ס'איז פיל מיט בורות מיט לעכער און גריבער, וענה להם ענפערט ער זיי אני אינני ירא מן הבורות איך האב נישט קיין מורא יש לי מכסה עבה ואכסנו על עיני שלא אראה אותם כ'האב א גוטן קאווער כ'וועל צודעקן נישט די בורות נאר מיין אויגן. ואפילו כי אפול חלילה און אפילו איך וועל יא אראפפאלן, לא ילעיגו ממני מפני שהיו עיני מכוסות, איך האב דאך געהאט צוגעדעקטע אויגן האט דאך קיינער נישט געזעהן ווי איך בין געפאלן. זאגט דער משנה ברורה האם יש שטות גדול מזה, איז דען דא נאך אזא גרעסערע שטות פון דעם, אדרבה כל מה שמסגיר יותר עיניו היא הסיבה הגורמת להזיק לנפשו. ווי מער ער מאכט זיך צו די אויגן, אלס מער האט ער א סיבה אז ער זאל געשעדיגט ווערן. ויהי' ללעג ולבזיון חס ושלום וכו', עט זיין ללעג ולבזיון, והנמשל מובן מאליו זאגט ער, דאס פארשטייט מען שוין אליינס. יעצט אין שער אפרים, אין שער ג', אין סעיף בית, און אויך אין רמ א, אין סימן נון ג, סעיף י ט, ברענגט ער צו אן אור זרוע אז טאמער ס'איז דא א מענטש וואס עס האט א שנאה אויף א צווייטן מענטש, מוז קהל אבאכט געבן אז מ'זאל נישט אויפרופן דעם מענטש, אז יענער זאל נישט אנדרייען מ'זאל עהם אויפרופן, כדי אז ער זאל יענעם וויי טוהן. מוז קהל זעהן אז ס'זאל נישט צוקומען צו אזאלעכע. זאכן. פארוואס זאגט דער שער אפרים שיש סכנה בדבר? ס'איז א גרויסע סכנה, מ'טשעפעט זיך נישט ארום מיט די תורה און נישט אין פראנט פון א ספר תורה. יעצט, דער אור זרוע אין חלק א', סימן קוף י ד, שרייבט ער אזוי, דעם לשון, והחסיד הגדול מורי הרב יהודה החסיד זכר צדיק לברכה, דער אור זרוע איז געווען א תלמיד פון ר' יהודה החסיד. פון ספר חסידים זאגט ער אמר לי אז מיין רבי האט מיר געזאגט שצריך שליח ציבור להיות אהוב לציבור ער מוז זיין געליבט פארן ציבור שאם לא כן ווייל טאמער נישט כשקוראים תוכחה סכנה היא למי שאינו אוהבו איז עס א סכנה פאר דעם וועם ער האט נישט ליב ווייל ער קען אים אינזין האבן און ס'קען געשען חלילה אן אומגליק. ואמר לי, זאגט ער ווייטער, איך זאג אייך נאך דעם לשון פונעם אור זרוע, שאם אדם יודע שהחזן אינו אוהבו יזהר ואל יעמוד, ער זאל נישט שטיין לעבן אים כי יכשל ווייל ער וועט נכשל ווערן אם יעמוד אויב ער שטייט לעבן אים. אין דעם שטייט אויך אז מען זאל אים מקבל זיין פארן דאווענען מצוה ואהבת לרעך כמוך, ווייל ווען נישט קען נישט די בעל תפילה יוצא צו זיין מענטשן וואס האבן אים פיינט און פארקערט אויך נישט. יעצט די רמ א אין סימן נון גימל אין סעיף י ט שרייבט אויכעט די זעלבע אז מען קען נישט יוצא זיין איינער וואס מען האט אים פיינט. יעצט דא שטייט אין כנסת הגדולה אז טאמער א מענטש ווייסט מען גייט אים אויפריפן און ער ווייסט מען וויל מאכן פון אים.

נו, איז דאך א שטערקערהייט צו וואטשן די קינדער, יעצט האב איך דא אפילו שוין א ראיה אויכעט. ס'שטייט קלאר ווען א מענטש ווייסט אז מ'וועט אים אויפרופן און ס'וועט זיין פראבלעמען, מ'וועט אים געבן נישט קיין גוטע עליה און דורכדעם וועט זיין קען ער יענעם מאכן אין א סכנה, יעצט בין גברא לגברא. יעצט דער משנה ברירה אין סימן נון ג' סעיף קטן נון ח פסק'נט אויך אזוי, נאר ער שרייבט אז בדיעבד טאמער מ'האט אים שוין אויפגערופן זאל ער יא ארויפגיין עולה זיין לתורה און נישט מאכן קיין חוזק פון די תורה. איך געדענק איך בין אמאל געווען אין קעמפ אין פאפא. און מען האט אויפגערופן איינעם ער זאל עולה זיין לתורה, און ער האט נישט געוואלט, ווייל ער ווייסט זיינע פאליטיק, ס'ווייסט דאך, מען שפילט דאך פאליטיק איבעראל, מוצאי שבת האט אים פאפא רב געלאזט רופן, האט אים געקנס'לט א גרויסן סכום געלט, ער זאגט קענסט עס געבן פאר וועלכע צדקה דו ווילסט, אבער זאלסט עס געבן, ווייל דיין לעבן איז אין א סכנה, ווייל פון די תורה מאכט מען נישט קיין חוזק. יעצט, ס'איז דא אין די מנהגים פון ווערמייזא, ווערמייזא איז א שטאט פון דייטשלאנד, געווען איינע פון די גרויסע שטעט, ווערמייזא, Worms הייסט עס היינט, דארט האט רש י געהאט זיין מקוה, זיין שיל, ס'איז נאך היינט אויך דא די שיל, דארט איז דא אין Worms איז דא א שיל ווי רש י'ס מאמע איז געווען שוואנגער מיט רש י'ן, און ס'איז געקומען בוזשוויקן מיט פערד און געלאפן דורך א שמאל געסל, האט זיך רש י'ס מאמע ארויפגעלייגט צוגעשטעלט צו דעם שיל ווייל. זי קען נאך חלילה מפיל זיין, ס'זאל געבן א שטויס אין איר צו מפיל זיין. און די שיל האט זיך איינגעבויגן אזוי ווי רש"י'ס מאמע'ס בויך, ס'איז געווארן אזא איינגעבויגעכטס. און דאס איז נאך היינט דא, דאס איז אין ווערמייזא. יעצט ביים אמת, די שיל איז שוין נישט דא. די שיל האבן די דייטשן אראפגעווארפן, נאר מען האט עס נאכגעמאכט די אידישע קהילה פונקטליך אויפן פלאן פון די אלטע שיל און פונקטליך וויאזוי ס'איז געווען דארטן דער בויך. איז על כל פנים אין ווערמייזא שטייט. אז ווער ס'איז עולה פאר די תוכחה איז א חיוב ער זאל אויכעט קריגן אן עליה דעם ערשטן טאג שבועות. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א נאך א הלכה, מ'איז נישט מפסיק אינמיטן די תוכחה נאר מ'ליינט דאס גאנצע, און טאמער האט מען עולה געווען הייבט מען אן די דריי פסוקים פארדעם און די דריי פסוקים נאכדעם, אזוי שטייט אין שולחן ערוך. דרײַ פסוקים פארדעם וואו ס'שטייט נישט קיין קללות און נאכדעם. אזוי שטייט אין סימן תכ"ח. יעצט אין די גמרא שטייט צוויי טעמים, איינס פארוואס מ'איז נישט מפסיק מיט קללות ווייל ס'שטייט אין פסוק מוסר ה' בני אל תמאס, זאגט רש"י טאמער ער איז מפסיק ווייזט ער אז ס'איז אים צו שווער צו הערן דעם אייבערשטנ'ס מוסר, דאס צווייטע איז ווייל מען זאגט נישט קיין ברכה אויף פורענות ממילא מוז מען זאגן נאך דרײַ פסוקים. איז שוין דאס האב איך נאר געוואלט זאגן וועגן דעם ליינען. ווייל דאס איז דער דבר השם וואס דער אייבערשטער גיבט אונז איבער. יעצט וואס כ'האב געוואלט זאגן איז וועגן שבועות. שבועות איז א יום טוב וואס מען מאכט א זכר פון דעם וואס מען האט מקבל געווען די תורה, זכר פאר קבלת התורה. יעצט כ'וויל מסביר זיין דער עולם זאל פארשטיין. יעדע מדינה האט אן אינדעפענדענס דעי. אין אמעריקע איז עס דזשוליי פאר, און ביי די ציונים ימח שמם, איז עס ה' אייר, כ'וויל אייך ווייזן וויאזוי ביטער ס'איז די קליפה ציונות, ס'איז געווען יעצט אינעם ווייסן הויז איז געקומען סאודי אראביע מיט אלע אנדערע אראבישע גרויסע אויל מאגנאטן און זאגן אמעריקע זיי מאכן א טעות אז זיי געבן די אטאם באמבע פאר איראן און דער פרעזידענט האט זיך אויסגעלאכט און די צייטונגען שרייבן אז מ'האלט שוין אסאך ווייטער ער האט שוין געגעבן פאר זיי און זיי באקומען שוין יורעניום דעליווערט. יעצט וואס איז די פשט פון די גאנצע זאך איז זייער פשוט, אויב די קליפה הציונית איז א כפירה אין מלכות שמים און ס'וועט ברענגען שלעכטס פאר די אידן וואס זיי וואוינען דארט, וועט עס ברענגען שלעכטס פאר די גאנצע וועלט. איר זאלט וויסן, די רבי זכרונו לברכה דער דברי יואל איז געווען דא אין בעדפארד עוועניו אין פֿינף הונדערט בעדפארד, און ווען מ'האט אים געזאגט אז מ'האט געגרינדעט א מדינה איז די רבי אזוי צושוידערט געווען, ער איז ארויסגעלאפן אין די גאס אן די בעקיטשע און ער האט געשריגן, די גוים ווייסן נישט וואס א צרות זיי האבן געברענגט אויף זיך אז זיי האבן געמאכט א מדינה, ווייל די גוים האבן זיך צוגעשטימט, רוסלאנד האט צוגעשטימט, סאו דער די רבי האט אמאל געטייטשט האט ער געזאגט אזוי ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם האט די רבי געזאגט אז די אראבער פלעגן זיך גיין אנגעטון צניעות'דיג, איז די ציונים זענען געקומען אויף ארץ ישראל האבן זיי זיי אויסגעלערנט אז מען דארף נישט גיין צניעות'דיג, דאס איז אזא קליפה וואס דאס ברענגט אראפ גרויסע דינים אויף די וועלט און מען זעט עס שוין. סאודי אראביע פיוטשער ווי זיי גייען ליידן און תימן דרייט זיך שוין איבער און אלע אראבישע לענדער ווייל די אראבער האבן נישט קיין פראבלעם אז זיי הרג'נען אפילו ניינציג פראצענט פונעם באפעלקערונג ווייל דאס איז דאך זייער פארדרייטע די חברה האבן האבן פארדרייט דעם רעלידזשען און קוראן האבן זיי פארדרייט אז מען דארף הרג'נען וואס מער מוסלימס שיא סוניס די יענע עניוועי למעשה איך וויל צוריק קומען יעדעס לאנד האט א אינדעפענדענס דעי רוסלאנד איז מאי די פיפט. ווייל דעמאלטס זענען זיי פריי געווארן פון די דייטשן. יעדע לאנד האט דאס. דאס הייסט א קאמעמערעישאן פון וואס איז געווען אין היסטערי. אבער נישט די פשט ס'שפילט זיך יעצט אפ היסטערי. ס'איז נישט דער פשט אז טאמער מאכט מען יעצט דזשוליי פארט א אינדעפענדענס דעי נישט די פשט מ'ווערט יעצט באפרייט פון איינעם צי יעצט גייט זיך בויען א לאנד. ס'איז שוין טו הונדערט און כ'ווייס נישט וויפיל יאר וואס ס'בויעט זיך שוין און ס'טוט זיך שוין. אינפעקט ס'איז שוין אזוי אויפגעבויט ס'גייט שוין צוריק צעוועג זיין. די געיס מיט די אלע די די דזשענדער לאוס דאס הרג'ט אוועק. איז למעשה איז אזוי דאס ווען אונז טומער האלטן א יום טוב למשל שבועות דאס איז א זכר פאר מתן תורה זמן מתן תורתינו איז נישט די פשט אז דאס איז א געדענקעניש אז ס'איז געווען מיט צוויי א האלב טויזענט יאר צוריק א מתן תורה און אונז געדענקט מיר דאס אויכעט. אזוי ווי ס'איז געווען א לאנד האט זיך געגרינדעט און און מ'האט געשריבן די דעקלערעישאן אין א געוויסן דאטום און במילא טוט מען דאס ווי מ'זאגט האלטן אלס לכבוד און סאו פארט. ווען אונז טוה מיר האלטן א יום טוב און אונז פייערן מיר א יום טוב פארן אייבערשטן פון שבועות,

קוקטס אן ווי הארב ס'איז קריאת התורה, מ'טאר נישט אויפרופן א שונא, מ'טאר נישט רעדן צו איינעם נוכח, מ'טאר נישט אהער, מ'טאר נישט אהין, און דער וואס ס'באקומט שוין יא אן עליה ביי די תוכחה, מוז באקומען אן עליה שבועות, עס זאל אים ווי מ'זאגט ריינוואשן. ווען דער בעל קורא ליינט די תורה איז כביכול דער אייבערשטער דא און ער זאגט ארויס די אלע ווערטער, נאר מ'דארף זיין ריין און צוגעגרייט מ'זאל עס הערן, און דאס איז דער חילוק צווישן א גוי'אישן יום טוב און צווישן אונזערע הייליגע ימים טובים. נישט ס'איז א מעשה וואס איז געשעהן דעמאלטס און יעצט איז דער זעלבער טאג פון חודש וכדומה, ניין, ס'געשעהט נאכאמאל, ס'הייבט זיך אן פון די עולמות עליונים, דארטן שרייט נאכאמאל דער אייבישטער אויס די עשרת הדיברות, און די צוויי דיברות הערן מיר אונז אויך, און עס גייט אראפ השתלשלות פון עילה ועלול פון עולמות עליונים עד לתחתונים ממש ביז דאס קומט אראפ צו א ספר תורה אין א בית מדרש און דער בעל קורא זאגט וידבר אלקים את כל הדברים האלה ויאמר אנכי השם אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, און למעשה דאס איז אזוי מין הייליג אז ס'איז דא א וואס הייסט דער טעם העליון און דער טעם התחתון, און וואס הייסט טעם העליון טעם התחתון, טעם התחתון הייסט וואס איך בין מחיוב מעביר סדרה צו זיין, טעם העליון הייסט וויאזוי מ'איז דאס אין הימל מעביר סדרה און ס'קומט אראפ מעילה לעלול ביז ס'קומט אראפ צו אונז אז מ'רעדט עס ארויס מיט א גשמיות'דיג מויל. ממילא אז ס'איז דא יעצט אזא מין זמן וואס דער אייבישטער גייט נאכאמאל אונז געבן די תורה און ער גייט צו אונז רעדן און זאגן אנכי ולא יהיה לך און אלע חולים זענען אויסגעהיילט געווארן, אלע חולי הנפש זענען אויך אויסגעהיילט געווארן, איז יעצט איז א צייט אז מ'זאל זיך צוגרייטן זייער שטארק אז מ'זאל דערהערן דאס וואס דער אייבישטער. רעדט יעצט. ס'איז דא א מעשה, כ'האב ענק שוין אמאל געזאגט, ס'איז געווען דער צאר אין רוסלאנד האט גענומען קינדער, ס'האט געהייסן קאנטאניסטן, מען האט גענומען קינדערלעך זענען געווען זייער יונג, און מען האט די קינדערלעך נעבעך אוועק געטראגן פון די עלטערן, מען האט זיי געהאלטן פינף און צוואנציג יאר אין מיליטער, און נאכדעם האט מען זיי אהיים געלאזט, און ס'זענען געווען אלטע בחורים, זיי זענען נישט געווען ראוי, ראוי צו טון גארנישט אפילו נישט חתונה, ר' פנחס'ל קאריצער האט געהאט צוויי אזאלכע קינדער, ס'איז א באקאנטע מעשה. איינמאל ביי נעילה האט מען מיר צוגעשיקט עפעס א, ס'איז געווען ר' איציקל פעטערבורגער איז געגאנגען מיט איינע פון די ליובאוויטשער רבנים עפעס אויסצולייזן א איד, בקיצור, און מען האט געזוכט א כשר מנין האט מען געטראפן פון די קאנטאניסטן אזא מנין, בקיצור ר' איציקל פעטערבורגער ס'האט אים זייער נישט געשמעקט און נעילה גייט צו א קאנטאניסט, זיי האבן געהאט אזעלכע שולן, זיי האבן געהאט אזעלכע פויערן האבן זיי געהאט שולן אבער. עס איז נישט געווען א בעסערע מנין איז ער געגאנגען דארט דאווענען, ער מיט איינער פון די ליובאוויטשער רעבעס, כ'ווייס נישט פונקטליך וועלכער ס'איז געווען. על כל פנים. און דער איד שטעלט זיך צו, ער איז געווען א זון פון ר' פנחס'ל קאריצער, זאגט ער אזוי, רבונו של עולם, יעדער קומט יום כיפור און בעט ביי דיר, מען בעט בני חיי ומזוני, בני האב איך נישט וואס צו בעטן, ווייל אונז האמיר נישט קיין קינדער, אונז האמיר קיינמאל נישט חתונה געהאט און ביי די עלטער האמיר נישט מיט וועם חתונה צו האבן, סא דאס האט שוין גיין פארפאלן ליידער. חיי א לעבן! אה, ביג דיעל, זעמער אלטע בחורים, האמער גארנישט עניוועי, יא לעבן אביסל, נישט לעבן אביסל, איט דאזענט מעיק עני דיפרענס ענימאר. מזוני, עסן, דאס געט אונז דער צאר, דאס איז וואס זעמער גאראנטירט ביז אונז לעבן און מיר באקומען צו עסן. סאו במילא רבונו של עולם אונז האמער דאך באמת נישט וואס צו בעטן, נאר איין זאך בעט מען דאך יא יתגדל ויתקדש שמיה. רבותי! אזוי האט ער אנגעהויבן נעילה, און דער וויציגער פעטערבורגער האט געזאגט ס'האט זיך אים געלוינט צו זיצן דא גאנץ יום כיפור צו הערן אזא הקדמה צו נעילה, ער האט נישט געגלייבט אז אין זיי געלעגן אזויפיל, אין אסאך פון זיי געלעגן אזויפיל יראת שמים און אזויפיל צובראכנקייט, וואס מ'האט מיט זיי געטון, מ'האט זיי אוועק גענומען, מ'האט זיי נישט געלאזט זיין אידן, עניוועי, דאס איז געווען א מעשה פאר יום כיפור פאר נעילה. דא וועל איך ענק פארציילן נאך א מעשה וואס איז געווען, ס'איז געווען א חסיד, פונעם אבני נזר סאכאטשאווער איז געווען א גרויסער עושר, איז געפארן אויף רוסלאנד, פון פוילן געברענגט סחורה, געטראגן, עס איז גוט געווען. ויהי היום איז עפעס געווען אזוי, מען האט אפגעשפארט עפעס די גאסן צו די גרעניצן, וואטעווער העפענד, און ער האט נישט געקענט צוריק קומען אויף שבועות צו זיין הייליגן רעבן דער סאכאטשאווער. יעצט, ס'איז דא פלעצער וואו שבועות.

אבער טאמער כ'קען נישט בעטן שבועות ערליך, והערב נא השם אלקינו את דברי תורתך, דעמאלטס האב איך אלעס פארלוירן א גאנץ יאר, דעמאלטס האב איך גארנישט פון דעם גאנצן לעבן און פון דעם גאנצן עסן און פון דעם גאנצן גשמיות וואס איך האב. האט ער געזאגט, שבועות דארף מען מער זיך צוגרייטן אפילו פון ראש השנה און יום כיפור. שוין, איז דאס איז געווען א חסיד פון אבני נזר, ער איז געבליבן ערגעץ סטאק, ער האט נישט געהאט וואו צו גיין. ענדליך פרעגט ער וואו ס'איז דא א מנין, זאגט מען אין די שטאט נישט דא קיין מנין, ס'איז עפעס דא א קאנטאניסטישע מנין דארט, איז דא אפאר אידן קומען זיך צאם, נעבעך פויערן, אבער הערט'ס אויס וואס קען מען טון, אזוי געווען זייער גורל. סאטמאר רבי האט אמאל געזאגט אז די אלע אידן אין אמעריקע וואס זענען אפילו געשטארבן אלס מחללי שבתים, זיי האבן א חלק אין אונזער שמירת שבת און אין אונזער תורה, ווייל ער האט געזאגט אז מען קומט אריין און ס'איז דא אסאך בלאטע און מען וויל בויען, ווארפט מען אריין אסאך שטיינער, און נאכדעם קען מען בויען, זאגט ער די אידן, זיי נעבעך זיי האבן נישט דורכגעמאכט מיט מסירות נפש, זיי זענען נעבעך דערטראנקען געווארן אין אמעריקע, אבער למעשה פאר אונז איז עס געווען א באדן אונז האב מיר געקענט ווייטער מצליח זיין ווייל אונז האב מיר שוין געוויסט פון יענעמס מיסטעיקס וויאזוי צו גיין אן, עניוועי בקיצור קומט ער אריין דארטן צו די שול און ס'איז געקומען שבועות דארף דאך זיין תמימות, זענען געווען גרויסע עמי הארצים אבער איינער איז געווען עפעס ער האט יא עפעס געקענט, האט ער געזאגט ער וויל זאגן אפאר ווערטער. א דבר תורה פאר שבועות פאר מען גייט צו צום תמימות צום שבועות האט ער געזאגט אזוי, ס'שטייט אין גמרא שכפה עליהם הר כגיגית, דער אייבערשטער האט ארויפגעלייגט א הר כגיגית און ער האט געזאגט פאר די אידן אזוי, עטס וועט'ס מקבל זיין די תורה איז גוט, ואם לאו, שם את העיקר ורסקן. פרעגט דער רב א קשיא, וואס שטייט שם? ס'דארף דאך שטיין פה. שם את העיקר ורסקן, דער אייבערשטער האלט יעצט א בארג, אויסגעפארעמט אזוי ווי א פאס וואס ס'האט א די בויך איז אויף אויבן און אונטן ס'אזוי ווי א טעלער א איבערגעדרייטע טעלער און אז דער אייבערשטער ווארפט עס אראפ ווערט יעדער דערהרג'עט איז וואס איז דער שם תהא קבורתכם האט ער געזאגט זייער א טיף ווארט דו מיינסט אז דו וועסט נישט האלטן די תורה? יו געט עוועי וויט איט? זאגט ער ניין, די תורה וועט דיך האנטן און נאכלויפן און שם תהא קבורתכם און ווי דו וועסט זיין דארט וועט זיין דיין קבורה דארט וועסטו ווערן באגראבן אויב וועסט נישט האלטן די תורה. בקיצור, נאכדעם איז דער חסיד צוריק געקומען צו זיין רעבן צום אבני נזר, ער האט זיך אנטשולדיגט ער איז נישט געווען דא אויף שבועות ווייל ס'איז געווען א פראבלעם. פרעגט ער ווי ביסטו געווען? זאגט ער עפעס ביי די קאנטעניסטן א שול, פרעגט ער נו און וואס איז דארט געווען? זאגט ער אים רבי ס'איז אלעס געווען זייער פראסט און קאלט אבער איין תורה האב איך געהערט וואס האט מיך בארירט איך קען נישט צו מיר קומען און ער זאגט אים איבער די תורה שם תהא קבורתכם דער אייבישטער האט געזאגט נישט דא וועט זיין דיין קבורה ווי דו וועסט זיין וועסט זיין אין אמעריקע אין יוראפ נישט האלטן די תורה וועט דיך עס באגראבן. האט זיך אנגערופן דער אבני נזר, טויזענטער מייל דארף מען פארן צו הערן אזאלעכע סודות התורה, טויזענטער מייל דארף מען פארן. איך אליין בין אויך געווען אמאל אין רוסלאנד, געטראפן נאך א איד א שוחט, וואס ער איז אן אייניקל פון יסוד ושורש העבודה, דארט נעבעך פארבליבן, און ער האט נאך געקענט, זיין טאטע איז געווען א ישיבה בחור ביי חפץ חיים אין ישיבה, האט ער פארציילט, מען זאגט ביי עשרת הדיברות זאגט מען, לא תחמוד אשת רעך בית עבדו וכל אשר לרעך.

נאך א זאך, ער האט טאקע א שיין הויז? האט ער פרנסה? ניין. האט ער נחת פון קינדער? ניין. סא דו קענסט דאך נישט נעמען אז דיך גלוסט יענעמ'ס אלע גוטע זאכן. איז במילא זאגט ער דער חפץ חיים, דאס איז די טייטש, לא תחמוד בית רעך ועבדו שורו וחמורו וכל אשר לרעך, ס'איז א פעקעדזש דיעל, אויב גלוסטן דארפסטו אלעס גלוסטן וואס יענער האט. דו האסט ברוך השם קינדער, יענער האט נישט, סאו וואס האט ער אז ער האט אפאר טאלער? די זאך איז א זאך א תורה וואס כ'האב אויך געהערט פון איינעם וואס האט עס נאכגעזאגט פון זיין טאטן וואס האט עס געהערט פון חפץ חיים אליינס. עניוועי, דער אבני נזר האט געזאגט מ'דארף פארן טויזענטער מייל, קילאמעטער, צו הערן אזא הייליג ווארט. כ'האב ענק שוין אמאל פארציילט אז ס'איז געווען אמאל א שטאט אן עם הארצישע קהילה וואס איז נישט געווען, ווי מ'זאגט, קיינער האט נישט געוואלט ווערן דארט רב. ענדליך זענען זיי געקומען צו עפעס איינעם א רב און זיי האבן אים פארגעשלאגן אז ער זאל ווערן רב ביי זיי אין שטאט, און זיי דערציילן אים אז דער נודע ביהודה איז דארט באגראבן און דער באר מים חיים און דער סידורו של שבת און ר' שמעון בר יוחאי איז דארט באגראבן און עטליכע פון די תנאים זענען דארט באגראבן. שוין, דער רב הערט עס אויס מיט גרויס התפעלות און ער זאגט גוט, ער גייט ווערן רב. פארט אריין אין שטאט דאנערשטאג נאכט און הייבט אן א שבת, מען פירט, מען פראוועט. קומט זונטאג זאגט ער פארן ראש הקהל לאמיר גיין אין בית החיים זעהן די אלע צדיקים וואס זיי ליגן דא, קיצער מען קומט אין בית החיים ס'ליגט קיינער נישט, גארנישט קיין א, פרעגט דער רב די קהילה וואס האטס מיך אויסגעפאפט, האטס געזאגט אז דא ליגט און ס'איז באגראבן, זאגט ער אונז האמיר דיך נישט אויסגעפאפט, ביי אונז אין שטאט ליגן זיי אלע באגראבן, ר' שמעון בר יוחאי איז דא באגראבן, דער טורי זהב איז דא באגראבן, דער ש"ך איז דא באגראבן, ווייל ווען מען לערנט זייער תורה איז הייסט עס דאך ס'אזוי ווי זיי לעבן, אבער אז מען לערנט נישט זייער תורה זענען זיי דא באגראבן. דאס איז דער שם תהא קבורתכם, דארטן ווי דו ביסט וועט זיין א קבורה. יעצט, די רויע תורה וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן פאדערט פון אונז זייער אסאך. ס'שטייט אז דער דער פלאץ ווי מען האט געגעבן די תורה, דער בארג סיני, האט נאך א נאמען, ס'הייסט חורב. חורב הייסט ס'מאכט חרוב די גאנצע וועלט. ס'גייט ארויס א בת קול יעדן טאג, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, וויי די מענטשן וואס זענען מעלבונה של תורה, וואס זיי לערנען נישט קיין תורה. און נאכדעם זאגט די משנה, עס ווערן אנגערופן אלע מיני נעמען, אז ממש ס'איז א שרעק, די אלע צרות וואס איז דא אויף די וועלט איז ווייל די אידן לערנען נישט תורה ווי עס דארף צו זיין, אז אונז האמיר זיבעציג טויזנט דראפאוטס אין ארץ ישראל און צוואנציג טויזנט אין אמעריקע, וואס אונז ווייס מיר? וועגן דעם פארט די גאנצע וועלט יעצט אויף רעדער, די וועלט איז נישט רואיג, מען האלט מיר פאר אן אויפרייס אין די גאנצע וועלט. די אראבער טוען אן זייערע ווילדע שטיקלעך, זיי שלאגן זיך צווישן זיך נאר מ'מוז אנקומען. איראן זאגט ווען ער האט דעם אטאם באמבע די ערשטע טאג ווישט ער אפ גאנץ ארץ ישראל און ער זאגט עס אין אמעריקע דער סופאוזינגלי דער וואוילער אמעריקע וואס האט אלץ געוואטשט אז מ'זאל נישט באליידיגן קיינעם מיט אלעם דער אמעריקע האט אים שטילערהייט אונטערן רוקן אלעס פארקויפט. דעמאלטס ווען אבאמא איז אריינגעקומען אין די מאכט האב איך געזאגט אזוי, איך בין א איד וואס איך גלייב אלעס וואס שטייט אין די תורה, אין די תורה שטייט אז נח האט געשאלטן חם ער זאל זיין עבד לעבדים, און אונז האמער נאך א פסוק, דריי זאכן קען דער אייבערשטער נישט מוחל זיין, איינס איז עבד כי ימלוך. איך האב דעמאלטס געשריגן די סכנה איז אזוי גרויס האט יעדער געזאגט בע ער האט גראד געגעבן עפעס הונדערט מיליאן דאלער פאר קלינטשער קארס און ער האט געגעבן איבער צו פיקסן די גאס מיט די ראודס וואס מיר לאמיר דיר זאגן ווען א קלאון מאכט שיינע זאכן אין א סירקוס קלאפט ער מיט די הענט און יעדער קוקט דערווייל מאכט ער מיט די אנדערע הענט עפעס אנדערש עטס ווייסט נישט וואסערע גזירות רעות דא איז יעצט פארגעשריבן און געשריבן אין אמעריקע און נאכדעם האט נאך געהייסן אז ס'גייט לויפן מיסיס קלינטאן האב איך געזאגט שטעל דיר פאר ס'איז שוין נישט דא אין אמעריקע א מאן וואס עס זאל קענען פירן דאס לאנד, נאר מען גייט אונז איבערגעבן אין די האנט פון א גוי און א עבד און א אשה, דאס איז די דריי ברכות וואס אונז מאך מיר יעדן טאג, גוי, עבד און אשה. און דער עולם האט געזאגט נחום ראזענבערג איז צו, האב איך זיי געזאגט הער אויס, א פרוי קען זיין פרעזידענט, ווייל אויב איז אונז זאג מיר אז מען מעג מאכן די דזשענדער לאו, נו איז דאך שוין נישט קיין חילוק צווישן א מאן און א פרוי, האט אונז זאגט אונז דער אייבערשטער איך וועל אויכעט קומען מיט מיינע חכמות. אוי, אבער דעם אייבערשטנ'ס חכמות איז אביסל צו שווער אז אונז זאלמער דאס קענען דורכפירן. אז אונז זעמער ביזי געווען צו מאכן מיט יעדן יונגל משכב זכר און האמער עס צוגעלאזן אין די תלמוד תורה'ס און אז איך האב מיך געוואלט שלאגן האט מען מיך געשאסן מיט א קויל און געשפריצט בליטש אין די אויגן און נאכדעם קומען נאך רבנים זאגן נעם אראפ דעם חזר דעם נואף דאס איז אנהערד אף אזוי זיך אויפצופירן און זאגט דער אייבערשטער אוי עטס ווילטס אזוי פיין איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם אויב מען קען מאכן זנות מיט אלע קינדער אף אני אעשה לכם, איך וועל ענק ווייזן וואס איך קען. און אזוי ווי אונז פירן מיר זיך צום אייבערשטן פאלס, אזוי ווי באצאלט אונז נעבעך דער אייבערשטער פאר די אלע עבירות. און מען דארף זען אז מען זאל מקבל זיין די תורה אויף זיך דעם שביעות, ס'זאל נישט זיין מער קיין חכמות, ווייל ס'איז מורא'דיג מורא'דיג שלעכט וויאזוי אונז פירן מיר יעצט. אונז דארף מיר ארויס קומען און זאגן פאר די גוים אז אונז זעמיר שומרי תורה ומצוות און אונז שעמער זיך נישט מיט דעם, אונז דארף מיר זאגן אז אונז האלט מיר נישט פון די אלע ג'ענדער לאוס און פון די אלע זאכן. ס'איז געווען א איד ער האט געהייסן רבי אברהם דוב לעווין, רבי אברהם המלאך האט מען אים גערופן, ער האט געהאט א תלמיד רבי יעקב שור זכר צדיק לברכה געווען די רב ביי די מלאכים און אונז האמיר געלערנט אין די מלאכים יארן און ער האט אויך דארט געלערנט, האט ער דערטיידיג פארציילט אז זיין רבי דער מלאך, עטס ווייסט ס'איז געווען די מעשה מיט אלע תלמידי בעל שם זיי האבן זיך געמישט, ס'איז געווען א מחלוקת צו פראנקרייך זאל געווינען ווייל זיי האבן געהאלטן אז דאס וועט זיין א סכנה פאר אסימילאציע, און ס'איז געווען אנדערע צדיקים וואס האבן געהאלטן אז רוסלאנד זאל געווינען, און דעמאלטס איז אבער געווען א פראבלעם אז דאס ארעמקייט נעמט אוועק דעם מענטש פונעם אידישקייט, סא דאס איז געווען די גרויסע מחלוקת צווישן די גרויסע צדיקים, איז למעשה האט רבי יעקב געפלעגט אייביג זאגן א מורא'דיגע זאך, ער זאגט דער בעל דבר דאך אבער קלוגער נאך אלעמען פון די אלע זאכן, האט ער געמאכט א נייע זאך, נישט אסעמולאציע איז די סכנה, נישט ארעמקייט איז די סכנה, ער האט געמאכט א נייע זאך, און די זאך הייסט אמעריקע, דער מלאך פלעגט זאגן איך בין נאך נישט געקומען אויף אמעריקע, איך בין נאך אינמיטן ים, ווייל איך קען נישט קומען אויף אמעריקע, ווייל אמעריקע איז געבויעט אויף איין שטיק זנות, זנות און נאכאמאל זנות. און דער אמעריקאנער גוי זאגט ער אזוי איך דארף נישט אסאמעלאציע, דו קענסט בלייבן א איד, ער לאט דיך זיין א איד, ער געט דיר געלט פאר דיינע תלמוד תורה'ס, ער זאגט נאר איין זאך, איך וויל נישט זאלסט דיך אסאמעלירן און איך וויל נישט זאלסט זיין ארעם, נאר דו מוזט מיר טון איין זאך, דעם אייבערשטנ'ס נאמען זאלסטו נישט דערמאנען, א מזוזה לייג נישט ארויף, איך געב דיר געלט פאר קינדער חינוך, שוין, נאר איין זאך, זאלסט נישט לערנען בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ זאלסט נישט לערנען, עס איז דא אפאר שיטות. מאכן דאס קינד אלס קינד שוין ער זאל זיין ממש א כופר באלקי עולם, און ממילא אויף דעם האט ער דיר געגעבן געלט מיט אלעם, זאגט ער אזא מין ברייטקייט, מיט אזא פרייהייט, מיט אזא מורד במלכות שמים, אז מען דערקענט אפילו נישט ווי די מרידה במלכות שמים איז, אזאנס איז נאכנישט געווען אין די היסטערי די גאנצע צוויי טויזנט יאר, און דאס איז אזא קליפה האט ער געזאגט דאס קען מען נישט בייקומען. מען קען נישט, נאר מ'איז נישט אין אמעריקע, מ'האט נאך נישט געלאנדעט אין אמעריקע, ווייל ער וויל נישט זאלסט דיך אסאמעלירן, ער זאגט גיי ווייטער מיט דיין שטריימל שבת, מיט א ברייטע עטרה מיט זיבן קנעפלעך, נישט קיין פראבלעם, נאר לאז ארויס דעם אייבערשטן פון דעם געשעפט. און וועגן דעם זעמיר אונז דא צו שרייען יעצט שביעות אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא יהיה לך אלהים אחרים על פני, ס'אינטערעסירט אונז נישט וועלכע רעבע ס'איז, טוט עס פראמאוטן, און אין וועלכער מוסד, און אונטער וועלכע ישיבה נאמען דאס גייט, אונז זעמער דא צו זאגן רבונו של עולם, אונז האמיר דיך נאכנישט איבערגעלאזט, איך ווייס נישט ווער די אנדערע חברה, מיט דעם זאלסטו רעכענען אליינס, אבער רעכן אונז נישט אריין מיט זיי, אונז זעמער נישט זיי, און זיי זענען נישט אונז, און דאס איז וואס אונז דארפן אריינפרעדיגן יעדן קינד, און אין יעדן מיידל אין די סקול. מען האט געמאכט יעצט א גרויסע אסיפה ווידער, מען האט צוזאמגענומען די אלע פון די עלטסטע קלאס, און מען האט צוזאמגערעדט אויפן אינטערנעט כל דבר אסור, דאס איז דער פראבלעם וואס אונזערע טעכטער האבן מיטן אינטערנעט, נײַנציק פראצענט ווייסן אפילו נישט וואס דאס איז, עטס ווילטס נישט פעיסן ריאליטי, אונז האמיר כופר געווען אינעם אנכי השם אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים און אינעם לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, דעיס איז אונזער ערנסטער פראבלעם. איינמאל האט דו האסט דעם פראבלעם וועט שוין אלעס זיין א פראבלעם, אבער די ראש וראשון פונעם פראבלעם איז דאס און נישט אז איצט האמער א פראבלעם מיטן אינטערנעט, דער הייליגער אגלי טל ברענגט אין די הקדמה, ווען אידן זאלן באמת מקבל זיין זיך אויפן עול תורה, זאגט ער, ווען א מענטש זאל זיך נעמען ער גייט לערנען יעדן טאג פינף מינוט, צען מינוט גמרא, א האלבע שעה, צו שולחן ערוך, ער זאל האבן א שיעור יעדן טאג חוק ולא יעבור זאגט ער אני ערב לו, וועלכער איד וואלט נישט געוואלט היינט קענען געבן א קוויטל פארן הייליגן דברי יואל, וועלכער איד וואלט נישט געוואלט געבן א קוויטל פארן אגלי טל, זאגט ער אני ערב לו אז אלע יסורים מיט אלע צרות וועט אוועק גיין פון אים, דאס זאגט אונז דער בת קול פון הר חורב, כל יום יוצאת ומכרזת, זאגט יעדן טאג אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. יעצט פרעגן אלע ספרים, די רמבן און אלע, איינער הערט עס דען? צו וועם דארף עס ארויסגיין? ווער, איך מיין ווער האט עפעס אז ס'גייט יא ארויס צו ס'גייט נישט ארויס? זאגט דער הייליגער רמבן אז ס'כאפט אן א מענטש א התעוררות צו טוהן תשובה אדער צו גיין אויף גוטע וועגן אדער צו טוהן גוטע זאכן, ס'געט אים א כאפ אן, דער הייליגער רמבן זאגט אז עס כאפט אן א מענטש אזא הרהור זאל ער קודם אויף זיך מקבל זיין עפעס א דבר מיד ס'זאל נישט ווערן אויסגעלאשן. אבער דער רמבן זאגט דאס קומט פון דעם ווייל זיין נשמה האט יעצט דערהערט דעם בת קול פון חורב אוי להם לבריות מעלבונה של תורה דער אייבישטער זאגט וויי איז פאר די מענטשן וואס זיי טוען פארשעמען די הייליגע תורה ממילא ס'איז אזא טייערע און א הייליגע צייט רבותי כ'וויל ענק זאגן מען דארף זיך צוריק צאמנעמען די כוחות, און אזוי ווי בשעת מתן תורה זענען אלע קראנקע געהיילט געווארן, אזוי וועט יעדער איינער צוריק אויסגעהיילט ווערן פון אלע זיינע קראנקהייטן. ס'איז זייער וויכטיג אז מ'זאל מאכן א נייע קבלה, א נייע קאמיטמענט, אז מ'גייט יעצט זיך נעמען, און פון יעצט מאל אן עט זיין אנדערש וויאזוי ס'איז געווען ביז יעצט. און דער קאמיטמענט, דאס הייסט קבלת התורה, און דעמאלטס הערט דיין נשמה ווי דער אייבערשטער זאגט אנכי ה' אלוקיך און לא יהיה לך, דאס האט דיך. טראגן א גאנץ יאר ביז צום נעקסטן יאר אם ירצה השם און א גאנץ לעבן דאס צו קענען ווייטער אנהאלטן אלע עניני קדושה וטהרה אזוי ווי דו וואלסט געוואלט און אזוי ווי דו וואלסט געדארפט. שוין דאס איז א שטיקל פונעם שיעור פון שבועות, ס'עט נאך קומען אם ירצה השם נאך איין זייער א פעסטער שיעור אם ירצה השם בלי נדר, אבער דאס איז וועגן שבת מיט די עליות מיט די תוכחה. דערווייל האטס מיר אלע א פרייליכן א לעכטיגן שבת און א גוטן חודש און א פרייליכן שבועות און כל טוב